א גוט יאר, די וואך גייט פרשת משפטים, וכי ימכור איש את בתו לאמה, אז א מענטש וועט נעמען זיין טאכטער פאר א דינסט, ער וועט זי פארקויפן, נישט פאר אן אנדערן, פאר זיך, ער וועט מיט איר ארום שטופן, ס'אן אומגליק וואס דא גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל, איז לא תצא כצאת העבדים, זאל זי נישט ארויסגיין אזוי ווי די קנעכט גייען ארויס. ווייסט וואס ער זאל טוהן? זאל רופן די פאליס ניין וואן וואן. נאכדעם שטייט מכה איש ומת מות יומת. קומט א יונגעל אין חדר און די מלמד האקט אים אן די ביינער. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. און מת ער שטארבט. ער בלייבט א ליווינג זאמבי. ס'שטייט אז דער מלאך לערנט אויס די גאנצע תורה ווען די קינד איז אין די מאמע'ס בויך לערנט ער אויס די גאנצע תורה. בקיצור, מ'האט אמאל געפרעגט רב שך. אז דער דאקטאר האט געוואלט אינדוסן לעיבאר, צו ער זאל עס טון צו נישט, האט רב שך געזאגט ניין, ער לערנט דאך דארטן תורה, ווי קען איך זאגן אז מען זאל מבטל זיין א קינד פון לערנען תורה? וואס געשעהט אבער? דאס קינד קומט ארויס אויף די וועלט, פארגעסט ער אלעס. פארוואס פארגעסט ער אלעס? זאגט רבי יעקב קאמענעצקי א מורא'דיג ווארט, ווייל ס'שטייט אז דער מלאך געבט אים א פראסק אויפן מויל, געסט א פראסק פאר א קינד פארגעסט ער אלעס וואס דו האסט מיט אים געלערנט, הי דאזענט רימעמבער עניטינג ענימאר. און דאס איז זייער וויכטיג אונז זאל מיר לערנען די פרשה, און וכי יזיד איש על רעהו להרגו במרמה מאכט מיט משכב זכר, מעם מזבחי תקחנו למות, און מכה אביו ואמו איז אויכעט מות יומת, וגונב איש ומכרו ונמצא בידו איז מות יומת, און מקלל אביו ואמו מות יומת. ווען איז איינער מכה אביו ואמו און מקלל אביו ואמו? איז דא א פסוק אינמיטן וגונב איש ומכרו ונמצא בידו? איר ווייסט וואס דאס מיינט? דאס מיינט אז מען גנב'עט אוועק א קינד פון זיין יודישקייט, דעמאלטס מות יומת האסט אים געהארגעט, יוסף הצדיק וואס איז געווען? מען האט אים פארקויפט אויף מצרים, סאו ביג דיל, וואס, ביסט דאך געווארן משנה למלך? זאגט אבער יוסף הצדיק יא יא די צען טיפות וואס מען האט פון מיר צוגענומען, וואס איך האב געדארפט האבן צוועלף שבטים אזוי ווי מיין טאטע יעקב, דאס קענט איר נישט באצאלן, און וואס איז געווען דער סוף? איז געווען די עשרה הרוגי מלכות, דו קענסט נישט יענעם באצאלן ווען יו קיל הים, כאטשיג ער בלייבט לעבן, יוסף הצדיק איז געבליבן לעבן, אבער וואס האט ער געהאט? ער האט פארלוירן די צען טיפות, עס האט געדארפט כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, ער האט געדארפט האבן צוועלף שבטים אזוי ווי יעקב אבינו, וכי יכה איש את עבדו או את אמתו, קינד אין חדר. און מת תחת ידו, דו שלאגסט אים איז ער א טויטער, טראסט מי. נאכדעם קומען די ד' שומרים, שומר חינם שומר שכר, א שואל און א שוכר. ווען דער אייבערשטער געבט פאר א אידישע טאכטער א קינד, איז די מאמע אויף דעם קינד א שומר חינם און א שומר שכר און א שואל און א שוכר, אלע חומרות פון יעדן באקומט די מאמע. אויב זי וואטשט נישט איר קינד, כי יגנב איש שור או שה, אם במחתרת ימצא הגנב, מ'כאפט דעם רבי'ן במחתרת, ער גראבט אריין אינעם תחת, גראבט ער דארט אריין, ער לייגט איבער כאילו ער וויל אים שלאגן ווייל ער קען נישט, והכה ומת אין לו דמים, האטס נישט קיין רחמנות אויפן מלמד, ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר. למעשה, פארוואס זאג איך דאס אלעס, ווייל כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל פון איינע פון די מנהלים, ער זאגט דו זאלסט ארויף לייגן אז די. די עלטערן זאלן אנזאגן די קינדער אויב מען טאטשט דיך און מען שלאגט דיך ווייל ס'איז א שווערע סדרה די וואך, זאל מען גראד גיין צום מנהל'ס אפיס און מען זאל אויך קאלן דעם טאטן, און ער זאל קאלן נײַן וואן וואן. יעצט וויל איך פרעגן דעם מנהל, פארוואס דארף איך דאס טון? ווי ביסטו? דו באקומסט דאך געלט פאר דעם. נאר דאס איז עס. יעדער האט מורא צו טון די דוירטי ווארק. יעצט הערט אויס דעם שיעור וואס איך לייג צו, ווייל ס'איז פרשת משפטים און מען גייט אנכאפן די קינדער וואו מען טאר נישט, און מען גייט צו טאטשן וואו מען טאר נישט, און מען גייט צו געבן א גוטע מארק. צוריק טאמער ער האט געבן אין עקסטשעינדזש פאר אביסל סעקס, די וואר איז נאט אווער יעט, איטס גאוינג גוד באט איטס נאט אווער, און בפרט נאך אזא סדרה ווי די וואך. וועלכעס אינגל האט נישט געכאפט פראסקעס? די רבי האט אים נישט איבערגעלייגט און אנגעכאפט דעם פיפיק אזוי פון די אנדערע זייט? ווער ס'האט געליטן פון די מלמדים? איך וויל ענק זאגן, איך האב אליינס נישט געוואוסט ווי ווייט דער עולם קוקט ארויף אויף דעם האטליין. און די יאר פרשת ויחי האב איך נישט געזאגט אז מ'קומט אהיים מיט בלעק און בלו מארקס. ווייל כ'האב דאך שוין געהאלטן אז ס'איז מסודר. הע, א נעכטיגן טאג. כ'האב באקומען טעלעפאונס פון טאטעס פרשת שמות, וואס האסטו נישט גערעדט דערפון. דו ווייסט נישט וואס די מלמדים האבן מורא, זיי ציטערן פאר דיין האטליין. ס'דא יעצט א מעשה אין ארץ ישראל, א גאנצע אריכות מיט א קינד מיט א פארפאלק, וואס זיי האבן געטון די ארגסטע זאך פאר די קינד, ער געווען נישט געזונט, מ'האט אים אריינגעטראגן אין שפיטאל, און די דאקטער אין שפיטאל האט געלייגט א הידען קעמערע, האט זי געזעהן דארטן אז דער טאטע טוט מעשים נבלות מיט אים און די מאמע. רבותי. דאס וואס עטס הערטס אז ס'טוט זיך און מ'נעמט קער, דאס איז אלץ וועגן דעם ווייל ווען מ'שפריצט ארום קאקעראטשן קריכן זיי אלע ארויס, אבער מ'דארף נאך אסאך אסאך העלפ, ווי סטיל העוו א לאנג לאנג וועי טו גאו, און איך וויל ענק זאגן האלטס עס נישט פאר גרינג, די וואך קומט פרשת משפטים, ווען דו גייסט מיט דיין קינד דו באגלייטסט אים צום באס און דו געסט אים א קיש, די מאמע, יא, זאגט פארן קינד, גיי לערן פלייסיג, זאלסט אים זאגן, הער אויס מיין קינד, די וואך גייט פרשת משפטים, אויב די רבי וועט זיך דערוואגן אנצורירן, אדער שלאגן, אדער סעקשועל אביוז, טאטשן ביים פיפיק, אדער טאטשן אין תחת, אדער דיך אריינשטעלן צווישן די פיס, טאלק גרעפיק, אדער אז די רבי וועט אריינשטופן זיין פיפיק אין דיין פיסק, אדער דיין פיפיק אין זיין פיסק. און ער וועט זיך נעמען לעקן. זאלסטו מיר גראד קומען זאגן און זאלסט אפילו נישט ווארטן ביז דו קומסט אהיים, קודם זאלסטו צולויפן צום מנהל און מאכן קולות, און נאכדעם זאלסטו אפקאלן פון דארטן מיך, און איך וועל קומען און איך וועל קאלן די פאליס. ווי קענט טאלערעיט דיס ענימאר, אזא חזריה ראזענבוים, זיי זאגן אז אין קעמפ, נאך אלס בחור, האט ער מטמא געווען די גאנצע קעמפ, און ווי לעט הים געט עוועי וויט איט, און ער האט שוין געוואלט ווערן אין בעלז א מלמד אין בארא פארק, און איך האב עס אפגעשטעלט, אים האט מען יעצט איינגעזעצט. און סאו פאר איז שוין דא נאך זעקס תלונות, נאך זעקס! אין טבריה! און ער איז דארטן ווייל מ'האט אים געוואלט דא איינזעצן אדער עסקנים האבן פאר אים גע'עסק'ט? דיס איז א שעים! רבותי די וואר איז נאט אווער אנטיל איטס אווער! זאלסט אנזאגן דיין קינד אז היינט די וואך איז זייער זייער אנגעצויגן די מצב, ס'איז א וואר זאון! ס'האבן מיך אפגעקאלט עטליכענע טאטעס און יעצט געווארנט אז דו קומסט. סוף וואך און דו קומסט ארויס דאנערשטאג אדער פרייטאג און דו זאגסט אז די וואך אז מען קומט איין מיט בלעק ענד בלו מארקס זאל מען וויסן אז דאס איז משפטים, עי דעטס ראנג זאגן זיי, דאונט דא דעט, זונטאג זאלסט ארויפלייגן און זאגן רבותי זאג אן דיינע קינדער ס'איז נישט קיין דזשאוק קיינער טאר אים נישט טאטשן און נישט שלאגן און נישט סעקשועל אביוז און נישט קיין שום אביוז נאובאדי העז א רייט טו דיס די טשיילד העז עי רייט צו באקומען א אידישן עדיוקעישן אן דעם וואס ער זאל זיין טעריפייד אז מ'גייט אים פאטשקען. דאס איז א קורצער מעסעדזש, ס'איז אן עמורדזשענסי, כ'שטעל עס אבער ארויף אויף א געהעריגן קעסטל ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג, און איך ווארן אן די מלמדים, יו שוד קיעפ יור הענדס טו יור סעלף, קוק אן דער בעלזער מלמד אין תל אביב האט באקומען זעכצן יאר האט ער באקומען אויכעט נאר אלס א פלי בארגען, ער וואלט געדארפט זיצן הונדערט יאר. דער שופט האט אים געזאגט פאר יעדע טשארדזש דארף איך דיר געבן כ' געדענק וויפיל יאר דריי יאר צו וויפיל און ס'איז דא צוויי און צוואנציג קינדער רבותי די געים איז אווער אונזערע קינדער זענען נישט מיט פרי פאר אלל פאר ענקע סעקשועל דיזייערס יעצט האטס א פרייליכע וואך אבער כ'וועל בעטן דעם עולם לערנטס די קינדער דו יורסעלף א פעיווער דאונט בי עפרעיד רעד אפן מיטן קינד ליסען, דו האסט אים אויסגעלערנט אז ביי רויטע לייט טאר מען נישט קראסן, און ביי גרינע לייט מעג מען קראסן, און מען דארף אויכעט וואטשן זיין קערפל ווייל ס'איז דא חיות וואס דרייוון קארס און זיי וואטשן נישט, לערן אים אויס דאס אויכעט, דאונט בי עפרעיד, אונז האלט מיר אינמיטן געווינען די מלחמה, ס'איז געווען א וועלטס מלחמה, א מגיפה, באט סלאולי באט שורלי פאר מיר גוט, באט פליז העלפ אלאנג. איך בעט נישט קיין געלט פון ענק, דעם געלט זאלט עטס אויסגעבן אביסל צו גיין מיט די קינדערלעך אויף וועקעישן, אביסל אין א פארק, אין אן אמיוזמענט פארק, און אים קויפן א פאלאפל, א כשר'ע פארשטייט זיך, איי דאונט ניד יור מאני ברוך השם, באט וואן טינג, ווי ניד יור העלפ, מען רירט אן דיין קינד, דיין קינד זאל פונעם חדר אריינלויפן צום מנהל און דער מנהל זאל אפקאלן דאן דיך, דיין מאן אדער דיך, און מען זאל גראד קאלן, וועלכע נאמבער? כ'האב שוין פארגעסן, וויאזוי גייט עס נאר? ניין? וואן וואן און זאגן העלפ מ'האט געטאטשט מיין קינד דעטס איט יעצט אין אמעריקע זענען אלע חדרים מיט ווידיאוס אין ארץ ישראל די שופטים דעי מאכן א גוטן דזשאב דארטן העטס אף צו דעם עטס שעלטס די ציונים איך בענטש יעדן שופט וואס ער זיצט דארט אויף די בענטש ווען ס'קומט אן א חסידישער אינגערמאן האט מאלעסטעד קודם כל זעכצן יאר געט ער אים בלויז ווייל ער איז א חסידישער אינגערמאן דעטס איט פירטס ווייטער א מלחמה א גוטע וואך א פרייליכע וואך.